און מיר בעטן דעם חבר י. י. סיגאל וואס איז א נאנטער פריינד פון חבר טווערסקי און נאנט נאנט כ'מיין די חבר'שאפט איז א איז א איז א חבר'שאפט דורך לידער נישט נאר א חבר'שאפט א פריינדשאפט אז ער חבר סיגאל זאל זיין אזוי גוט און זאל מיט אפאר ווערטער גיבן א

מיר איז אָפֿט געװעזן אַ װוּנדער, װי קומט עס, װאָס אַזאַ גראָדליניקער און זאַכלעך דענקענדיקער מענטש, װי פּראָפֿעסאָר שמעון דובנאָװ, זכּרון צדיק לברכה, האָט זיך, װי צו אײנע פֿון די סאַמע ערשטע היסטאָרישע שטודיעס, גענומען צו דער מערקװירדיקער דערשײַנונג אין ייִדישן לעבן, צו דער אַרבעט איבער חסידות. דובנאוו לגבי גרעצן איז ממש א טרוקענער שרייבער. גרעץ ווי נאר ער האט זיך געזעצט שרייבן א קאפיטל געשיכטע פילט איר ווי ער האט מיט דער שפיץ פון דער פען א פיק געטון א לירישע סטרונע האט אנגעשטימט א טאן. ביי מיר וואלט איר געפועלט אפילו אז גרעץ האט אין דער מחשבה ארויסגערופן מיט א באזונדערער איידעלער צערטליכקייט, א פסוק תהילים וואס האט אים אנגעשטימט זיין געמיט צו שרייבן געשיכטע. דובנאוו האט אויך נישט פיינט געהאט די דאזיגע פיינע הערליכקייטן, און איז וואו ניט וואו געווען באווירקט פון זיי, ער האט זיי אבער נישט געלאזט אריבערטרעטן די שוועל פון דעם גרויסן לאבאראטארישן ארכיוו, וואו פאקטן און קאנקרעטע מאטעריאלן האבן ביי אים פארנומען דאס ערשטע ארט. ווען מען לייענט זיך אבער טיפער אריין אין דובנאווען, נישט נאר מיט קאפ, מיט מוח, נאר אויך בלב, דערשפירט מען אז אט דער ליטוואק האט מיט זיין ליטווישקייט היבש אריינגעארבעט אין די פיינערע עסטעטישע,

און חושימדיג דערוואכט לעבן אין חסידיזם. ער האט אויך פארשטאנען וואס פאר א פרישן שטראם דער דאזיגער רעליגיעז-טראדיציאנעלער רענעסאנס, וואס ס'האט געהייסן חסידות, האט אריינגעטראגן אין דער אידישער ליטעראטור, און וואס אזא נייע קראפט מיינט פאר דער אויפגעוואכטער עסטעטישער שאפונג פאר די נייע מאדערנע דורות וואס קומען אן. דער דיכטער אברהם טווערסקי, דער וואס האט פאר אונז ביז איצט אויפגעשטאלטיגט די גרויסע ראשונים פיגורן פון דעם חסידישן ספר בראשית, האט זיך אין זיינע לעקציעס וועגן די דאזיגע אנשי שם אויף קיין איין מינוט נישט אפגעטיילט פון דעם דיכטער אין אים. און דאס איז די גרויסע מעלה זייערע, ער האט אונז אויף אן אמת געגעבן עכטע קינסטלערישע געשטאלטן, וואס מיר האבן זיי אריינגענומען נישט נאר אין אונזער מוח, אין אונזער זיכרון, נאר אויך אין אונזערע אלע חושים. זיי זענען געווארן לייב פון אונזער לייב און גייסט פון אונזער גייסט. ער האט, ווי א פאעט א קינסטלער, געלאזט וויסן צווישן די שורות,

זיי זענען געווען גרויסע פאלקס-דיכטער, וואס זיי האבן אריינגעקוועלט א טיפע מענטשליכע מוזיק אין אידיש רעליגיעזן לעבן, און האבן אויפ'ן חסד'פולן און אין זייער אייגענער צייט אויפ'ן שארפסטן אופן געלאזט וויסן דער תורה-אריסטאקראטיע, דער אינטעליגענץ פון יענער צייט, אז זי האט אביסעלע פארגעסן די תורה שבכתב אויף וועלכע זיי שארפן זייערע מוחות, אז די תורה שטראמט אויך ארויס

אט דער ניצוץ איז אויך פאראן אין אברהם טווערסקי'ס פאעזיע, אין זיין ליד. ער שטראלט ארויס פון די אותיות און פון די ווערטער זיינע. זיין בוך משיח אנטקעגן איז א רמז אז אונזער גאנץ לעבן איז א מין גאנג אנטקעגן משיח'ן. מיר מאכן אפשטעלן, סטאנציעס, מיר ווערן פארהאלטן וואו ניט וואו, מיר בלאנדזשען אפשר ארונטער פון וועג, פארבלאנדזשען אין א וואלד, פארבלאנדזשען אפשר אינמיטן גלייכן וועג, אַלץ קאָן אונדז און מיט אונדז טרעפֿן, אָבער קיינמאָל טאָר מען נישט פֿאַרגעסן, אַז מיר זײַנען אויפֿן וועג אויף וועלכן מיר גייען מקבל-פּנים זײַן משיחן, איז דערפֿאַר דער וועג דאָס גאַנצע לעבן אונדזערס, אונטערן צייכן פֿון געהייליקטקייט, פֿון אַ שליחות. און אויך דאָס איז חסידות. אַבֿרהם טווערסקי, דער דיכטער, זעט אונדז אַלעמען ווי חסידים. ער זעט מיט אונדז מיטגיין דעם גײַסט און דאָס ליכט פֿון בעל-שם-טובֿ.

אין א זאך פין לעתיד לבוא, נאר יעדער יחיד אין יעדער רגע פין איצטיקייט שעפען שוין פין אט דעם אין דער דאזיקער פין דער דאזיקער דערלעזונג. משיח'ן אנטקעגען איז א תמידיג געזאנג אין אט דער חדוה שטארקט אונז אריבערטראגען אט די חדוה שטארקט אונז אריבערטראגן אלע יסורים, סיי וואס דער יחיד סיי וואס דאס גאנצע פאלק מוז דורכלעבן. עפעס קינסטלעריש בענטשנדיגס איז פאראן אין דעם אופן רעדן פון אברהם טווערסקין, און זיינע רייד לאזן איבער אין אונזער געמיט אזא שטימונג וואס רעגט צו העכערע געדאנקען, עס גייט מיט מיט אים א טאן פון יענע גרויסע טעג ווען א אידישער מענטש, א אידיש-חסידישער מענטש, האט אין דעם נאמען בעל שם טוב געפילט א פאטערליכקייט וואס לייזט אויס פון עלנט און פון פארלארנקייט. ווי שטארק מיר דארפן דאס היינט האבן, היינט ווען מיר שטייען מיט אונזער אידיש האק און פאק אויפן פרשת דרכים פון די תקופות,

מיינע פריינט, יעצט וועט פארקומען די לעקציע פון חבר טווערסקי, און אויב שפעטער וועלן זיין פראגן, וועלן זיי אויף א ארגאניזירטן אופן געשטעלט ווערן אזוי ווי אין די לעצטע פינף פיר לעקציעס וואס זענען ביז איצט פארגעקומען. איך וויל אויסנוצן די געלעגנהייט פון דעם וואס איך זעה פאר זיך א גוטן, קוואליטאטיוון, אינטעליגענטן עולם וואס איז געקומען צו די לעקציעס,

איך ווייס נישט ווי אזוי איך זאל אנרופן דעם היינטיגן שמועס מיט אייך, איך וואלט דאס נישט אנגערופן קיין לעקציע, אויף דעם פשוט מענטשליכן און אידיש חסידישן אופן, א שמועס מיט אייך, א סומירונג. א סומירונג. א סומירונג פון די עטליכע לעקציעס וואס מיר האבן אלע אינאיינעם געהאט, איר מיינט זיך אז איך האב געגעבן לעקציעס? מיר האבן זיך איינער די אנדערע געשאנקען פיר לעקציעס, און אין אפאר ווערטער אויכעט זאגן. א זייט געזונט צו אייך. איך וויל אנהויבן פשוט, אבער אפנהארציג און אויפריכטיג. איך האב דא געפונען דא ביי אייך אין שטאט זייער א ווארעמע אטמאספער. איך בין דאס ערשטע מאל דא. כ'האב געפונען כ'האב געפונען א היבשע עדה קיין עין הרע פון אידן, דאס מיינט מענער, פרויען, טאטעס, קינדער, מאמעס, וואס קומען הערן א אידיש ווארט און וואס האבן א לעכצונג נאך דעם חסידישן מאטיוו. זאל מיר דערלויבט זיין. ווייל איך מיין דאס אין דער פארעם פון חזל אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, ס'דא נאך א מאמר אז מצוה לגלות מגלות מגלים טפח מכסין טפחיים, ס'דא א געוויסע מאס פון דאנק און לויב, נישט נאר וואס מען מעג נאר וואס מען מוז, ס'האט פסיכאלאגישע טעמים אויב זיי זענען אויפריכטיג, און זיי זענען אויפריכטיג. מיין חבר מלך ראוויטש וואס לויפט ארום פון טיר צו פענסטער, פון טיש צו בענקל, און באזארגט און זארגט זיך, ער אליין לפי דעתי וואלט געדארפט זיצן אויף א שטול, און מיר זאלן אים אויך באדינען, עס קומט אים, זאל ער קיין פאריבל נישט האבן וואס איך זאג עס, זאל ער ליידן, זאל ער עס הערן. דאס איז יסורים של אהבה. ער איז א דיכטער פון אידישן וועלטבאנעם, און אלס מענטש האב איך אים געקאנט נישט געקאנטערהייט, און איך האב אים דא באגעגנט און זיך איינגעליבט אין אים. איך העץ פון קודם כל פון קינסטלערן. ס'איז מלאכת הקודש, און ווען ער לויפט צו דער טיר וויל איך אים נאכלויפן און אים העלפן. כאטש ער זוכט עס נישט. דיכטער, דענקער, מענטש, ליבהאבער פון ווארט, הייליגער פון ווארט. דער טיטול איז דירעקטאר פון ייפא. וואס איז א טיטול לגבי א מענטש ווען דער מענטש שטייט מיט צען מאל זיבן בערג העכער ווי דערפון? בין איך גליקליך וואס איך האב אים דא געטראפן. און איך פאר נישט אוועק פון אים, ווייל חברים פארן נישט אוועק איינער פון דעם אנדערן. איך האב דא געטראפן יוד יוד סיגאלן, אומדערווארטעט געהערט אפאר טייערע ווערטער, אומדערווארטעט. ער איז מיר א חבר, איך אים, זיין ליד איז מיר א חבר. און צופרידן וואס מיין ליד איז אים א חבר, ער איז א מסכתא פון דיכטונג פון ליד פאר זיך, ווי מלך ראוויטש איז א מסכתא פון גרויסן ליד פאר זיך, ווי וואונדערליך עס איז ווען מען גייט צום עמוד, צום דיכטעריש חסידישן עמוד, בצוותא חדתא, צוזאמען מיט אזעלכע חברים. געבענטשט זאלן זיי זיין ביידע, געבענטשט זייער ליד און זייער מענטשליכער איך, כ'וועל בענקען. און א דאנק חבר סיגאל פאר די וואונדערליכע ווערטער. כ'האב דא געטראפן מיינעם א לאנגאניגן חבר וואס איך קען אים שוין אויסער חשבון אוה אפאר הונדערט יאר, אבער אין די ראמען פון חשבון אוה פֿינף און צוואַנציק אדער דרײַסיק יאר, מיין ליבער הערץ גראסבארד. א חבר פון דורך ווינטערן, דורך ווינטערס און זומערס, א כהן גדול פון ווארט אויף דער אידישער בינע, ער וויל נישט איך זאל אים לויבן, איך האב נישט געפרעגט קיין רעכט, דערפאר פיל איך צו רעדן. א נאמען אין דער וועלט, ווי די ערשטע צוויי דערמאנטע זענען א נאמען אין דער וועלט און אן עכטן. איך האב נישט דאס ווארט אויפן פלאץ, אים געבן זיין פלאץ אים אויסמאלן, איר קענט אים איר ווייסט אים, עס איז ביי מיר א פרייד וואס דער באן האט זיך אפגעשטעלט דא, עס איז אמת כ'האב גענומען אים צופרידן פאר דער השגחה וואס האט מיר דא אראפגעלאזן, און כ'האב זיך מיט אים ארומגענומען מיט זיין זעלטענער חבר'טע, עס איז דא דא א רחל'ע. מיר האבן גערעדט פון למד וואווניקעס, לאמיר אנהייבן שוין רעדן פון למד וואווניקעס. איר זעהט איך וויל נישט אנרירן קיין נעמען, כ'האב נאר אנגערירט די פאר נעמען פון דעם קינסטלערישן זיווג מיט מיר, אבער זענען דא נאך אידן, און אויב איך וועל נישט אנרופן קיין נעמען זייט מיר מוחל, דער נאמען איז נישט וויכטיג, איר זענט פארשריבן ביי מיר אין זכרון, אייער פנים. אייער שטימע, אייער באציאונג פון די נישט קינסטלער. כ'האב ארום דא זיך באקענט, ס'זענען דא נאך חברים, נאך אידן, און דער אומבאקאנטער איז מיר פונקט אזוי לי, אזוי ליב, מיט זיין מענטשליכקייט, ווי דער באקאנטער, און גאט זאל אייך אלע בענטשן, ווייל איך פאר אוועק, טוט תפלה פאר מיר. און איך וועל זיך באמיען טון תפלה פאר אייך, מיר'ן זיך ווידער באגעגענען אין א קרעטשמע. איר ווייסט שוין, אז מיר זאגן שוין קרעטשמע וואס מיר מיינען, אונטער א דאך פון פריינטשאפט, ליבשאפט, ווארעמקייט. און איצט צום שמועס. איידער איך הייב אן דעם שמועס, וויל איך זאגן דאס ווארט עטיק. ווי איך האב אייך שוין געזאגט, מיר גייען און מיר קומען. א חסידישער וואגן פארט נישט אויף א גלייכן שלאך, און דער שלאך דאכט זיך דרייט זיך, אבער דאך גייט ער פאראויס. ער גייט פאראויס און דאך קומט ער אין ערגעץ נישט. ער קומט נישט אין ערגעץ, ווייל דאס נישט האבן אין ערגעץ וואוהין צו קומען איז וואונדערליך. דאס מיינט, דער גאנג איז דער עיקר, דער הימל איבער'ן קאפ, די פרייד אין דער נשמה. און א שלום עליכם אונטערוועגס. פונדעסטוועגן אפאר ווערטער וועגן א קארדינאלן שטריך אין חסידישקייט, עטיק. און איך וויל איר זאלט וויסן זיין, אז איך וויל נישט גנב'נען ביי דער געשיכטע דאס וואס מען טאר נישט גנב'נען. לכאורה איז קיין אבסאלוטע נייעסן נישט פאראן אין דער וועלט. געדאנקען וואס מען האט אראפגעצויגן פון דעם הימל מיט צענדליגער דורות צוריק, זענען היינט ווידער, ווערן היינט ווידער געזאגט און ווידער איבערגעזאגט. דער עיקר איז די פארעם ווי אזוי מען זאגט עס, און נאך א עיקר איז דא, ווי אזוי מען פארוואנדלט דעם געדאנק. וועגן עטיק, וועגן יושר, וועגן גוטסקייט, וועגן רחמים. האט מען שוין גערעדט, פילאזאפן, און נישט דווקא ביי אידן, און באזונדערס ביי אידן, אבער די חסידים האבן גענומען די דאזיגע דימענטן און זיך נישט נאר געשפילט מיט זיי ביחידות צווישן טאג און נאכט, נאר זיי פארוואנדלט אין א דרך החיים, א וועג פון לעבן. און אין דער פארוואנדלונג איז מען אויפגעגאנגען, קודם איז מען דורכגעגאנגען דורך יסורים בשלום, און נאכדעם איז מען אויפגעגאנגען ווי דערהויבענע אידן, און וואוהין איר זאלט נישט צורירן דעם דאזיקן כלל, אדער אים צולייגן, צון א חורבן, צון א גרויסער איבערקערעניש, צון א גרויסער נע-ונדנישקייט. נע-ונדנישקײט דער װעג האָב איך ליב צו זאָגן צו מיר מײנט עס װעט איר זען אַז דער כּלל האָט געגאָלטן און דער כּלל האָט געהאָלפֿן און דער כּלל האָט דערהױבן און געראַטעװעט אמונה נאָענטשאַפֿט פֿון צװישן אײנעם און צװײטן רײנקײט פֿון לעבן און די שטרעבונג צו דער רײנקײט. למשל וואס מען האט נישט געטארט טון, האט דער רבי געלערנט מיט די חסידים קיין לשון הרע נישט רעדן, איך בעט אייך געדענקט עס, איך זאג עס אייך און אויכעט מיר, קיין לשון הרע נישט רעדן, ווייל לשון הרע איז נישט נאר א ווארט, עס איז א סם המוות, מען האט אפגעזאגט און דער טראפן איז געבליבן און דער טראפן יוירט, און דער טראָפּן עגבערט, און דער טראָפּן טויטעט. רכילות, אַפֿילו אַן אמת'ע זאַך, כ'האָב געזען ווי איינער איז געגאַנגען און די יאַרמלקע האָט זיך אים אַראָפּגערוקט אויפֿן לינקן אויער. גיי איך אַרום איבער די גאַסן, איך האָב עפּעס אַנדערש נישט וואָס צו טאָן, ווײַל בטבֿע דער מענטש פֿון רכילות האָט נישט עפּעס אַנדערש וואָס צו טאָן, און דערצייל, אַז בײַ חיים-יצחקן איז די יאַרמלקע אַראָפּגעפֿאַלן. וואָס בין איך אויסן? איך בין אויסן אפצולאכן, ווייל איך וויל מ'זאל זעהן אז איך, איך וואס איך האב גארנישט צו גיבן דער וועלט, זאלן מיר זעהן כאטש מיט אביסעלע רכילות. טוט עס נישט. געפערליך. זייער געפערליך. עס פארברענט די טירן, עס פארברענט די פענסטער, עס פארברענט די מענטשן. נישט היינט, איז חלילה מארגן. חוזק מאכן. וועט אייך יעדער לערער זאגן, און יעדער רבי וועט אייך זאגן, יעדער חסיד וועט אייך זאגן. אויב מיר ווילן זיך דערציען און יענעם דערציען, דארף מען יענעמס עוולות פארשטיין, זיי פלעגן, זיי א גלעט טון, ווי אן אלטער חסיד האט ביי אונז געזאגט, א מענטש איז א וואונד, און ער וויל אז מען זאל אים געבן א גלעט. יעדער מענטש איז א וואונד. איז דא אן עוולה איז דאס נישט דער מענטש, איז עס א קראנקייט. דער מענטש האט אין זיך עפעס אנדערש, ער האט אין זיך אויכעט מעלות. וואס חסידים האבן יא זיך באמיט צו טון איז אט וואס. שלום בית, עס דוכט זיך מען דערציילט דא און דארטן, ער קריגט זיך, זי קריגט זיך, א מעשה עורבא פרח, א סאראקע, א וואראן איז דורכגעפלויגן, ניין, קיין וואראן איז נישט דורכגעפלויגן, ברענט אין א קוימען, קען זיך חלילה אנכאפן דאס שטעטל, דארף מען גיין און מאכן שלום, איז שלום אין א הויז איז שלום ביים שכן. איז שלום ביים שכן, איז שלום אין שטעטל, איז שלום אויף דער וועלט, אויב נישט חלילה איז עס א פוסטע ווארט, ביי די גוים איז עס א פוסטע ווארט. ביי אונז אידן, און באזונדערס ביי חסידים, איז דאס געוועזן איינע פון די דיברות, פון די אנזאגעכצן, וואס משה רבינו האט נישט געהאט גענוג צייט און גענוג פלאץ אויפן שטיין צו פארשרייבן, אבער געטראכט האט ער דערפון. עניוות, האבן רביים געלערנט מיט די חסידים אז מען דארף האבן עניוות, און עניוות מיינט נישט קיין טיפשות, מען קען זיין א הויכהאלטער און זיין א גרויסער נאר, מען קען זיין א שטילער מענטש און זאל אין אים ליגן אסאך חכמה, שטילקייט מיינט איך לאז פארביי ווינטן, איך הער וואס יענער זאגט, איך הער מיך צו צו יענעם, און איך אליין וועל מיין פלאץ אין דער וועלט קריגן, אייל דיך נישט, עס לוינט זיך צו ווארטן, ווייל וואס מער מען איילט זיך, קומט מען אין ערגעץ נישט אן און מען האט אלעס פארשפעטיגט. דער לוין קומט, האבן חסידישע אידן געלערנט ביים רבי'ן און זיי האבן זיך געוואוסט, זיי האבן זיך דערוואוסט און געלערנט אז דער רבי איז געווען גערעכט, עס האט זיך געלוינט. חשבון הנפש, א מענטש דארף זיך אפגעבן חשבון, איידער ער זאגט יענעם איך זע דיך עפעס, איך זע עפעס ביי דיר אויפן שפיץ נאז, א פליגעלע פון א פאר צוויי יארעדיגע פליג, טו א קוק ביי זיך אליין אויף דיין נאז, אפשר האסטו פארוואלגערט אביסעלע טאבעקע פון יענע וואך שבת. נאכדעם אז דו וועסט זיין ריין, דיר וועט זיין גוט, און דו וועסט פילן אז אלעס איז בשלום מיט דיר, קענסטו אפשר א זאג טון יענעם, אויכעט שטיל, כאפ זיך נישט צו זאגן, מען דארף דיר קודם זאגן, זאג זיך אליין, וועסטו זען אז יענער האט אויך עפעס חשיבות, אויב אזוי האבן אלע א דאך איבערן קאפ, און ס'איז דא גענוג ברויט פאר יעדן איינעם, און גענוג כבוד פאר יעדן איינעם. א גמילות חסד. איר מיינט זיך אז א גמילות חסד איז באקאנט פון אונז? ווער פון אונז וויל נישט אמאל אנטלייען און דארף נישט אנטלייען א גמילות חסד? אבער די כוונה האבן מיר שוין פארלוירן, ווייל גמילות חסדים איז פארבונדן מיט אזויפיל עטיק, מיט אזויפיל מענטשליכקייט, מיט אזויפיל שטילקייט, מיט אזויפיל דערהויבנקייט, אז מיר האבן שוין דאס אלעס פארגעסן, מיר האבן אויפגעקלאפט טאבלעטן אויף דער קיר דא אנטלייט מען אפילו אן פראצענט א גמילות חסד, און מען ווערט צובראכן זיבן מאל זיבן ביז מען שטרעקט אויס די האנט און ביז מען קריגט מען קריגט, אבער אז וויי איז נעבעך דעם וואס ס'קריגט. אונזערע חכמים האבן געלערנט ביחידות, און חסידים האבן געלערנט בציבור ווי אזוי מען זאל דערלאנגען יענעם א גמילות חסד, ווי אזוי מען זאל יענעם דורך דעם גמילות חסד דערהויבן צו די מדריגה פון א צלם אלקים, אז ער זאל גיין צווישן אונז מיט א געהויבענעם קאפ, איז זיין קאפ געהויבן וועט מיין קאפ נישט פאלן. זיך איינטראכטן אין דעם, איך מוז זיין בקיצור, צדקה, און דאס איז דער הויפט ענין, מיר ווייסן אז חלילה נישט דא געדאכט ווען מען פירט א טויטן גייט מען נאך און מען שרייט צדקה תציל ממות, אבער דאס איז דאך שוין א שרעק א מורא, חסידים האבן געזאגט ווארט נישט חלילה אויף דעם מאמענט מען זאל אייך איבערשרעקן, צדקה מיינט מער ווי דאָס, ווייל צדקה איז אַ גרויסער פאַקטאָר אין דערציִען, אין דערציִען זיך אַליין און אין דערציִען דעם מיטמענטשן, דעם חבר. צדקה מיינט נישט לאָזן בשום אופן אַז אַ מענטש זאָל פאַלן, כדי ער זאָל פאַרלירן דעם פּנים פון גאָט, כדי ער זאָל אָנבויגן דעם קאָפּ און כדי ער זאָל קומען צו מיר חלילה בעטן, איך דאַרף אים זאָרגן און באַזאָרגן אַז עס זאָל קיינמאָל דערצו נישט קומען, ווייל אויב נישט קיין געזונטע, ערלעכע. געהויבענע געזעלשאפט איז נישטא קיין איין געזונטער ערליכער געהויבענער יחיד. און דא וועל איך באלד צוקומען צו די עפיזאדן, ווייל ארום די אלע עפיזאדן וויקלט זיך דער זיידענער גארטל פון צדקה. די וואס קוקן אריין אין תניא, און תניא איז דאס גרויסע געהייליגטע בוך פון דעם לאדיער זכרונו לברכה, ווייסן אז דעם מאטיוו פון צדקה האט ער געשטעלט אויבן אן, אויבן אן, און ער גיט טוי טויזנטערליי אופנים ווי אזוי מען זאל גיבן צדקה, אבער מען זאל עס גיבן אויף אזא מין עטישן געהויבענעם אופן אז ס'זאל נישט נאר באפרידיגן אדער ראטעווען אדער העלפן א מענטשן, נאר ס'זאל אים דערציען אין דער געטליכקייט וועלכע גאט האט אין אים אריינגעלייגט. זי זאָל אים דערציִען ווי אַ מענטש פֿון שלום, אַ מענטש פֿון שעפֿערישקייט, אַ מענטש פֿון ליבשאַפֿט און פֿון חבֿרישקייט, אַ ייִד, אַ חסיד. קוקט אַרײַן אין בעל-התּניא, אויב נישט, איר קענט עס נישט פֿאַרשטיין, וועט דאָך אײַער שכן פֿאַרטײַטשן די ווערטער, גאָלדענע ווערטער. און די חסידישע רביים האָבן נישט נאָר געלערנט מיט בלעטלעך דאָס הייסט געשריבענע אויף דפֿים, זיי האָבן דאָס פֿאַרווירקלעכט אין זייערע הייפֿן. וויפיל פון אייך למשל ווייסן ווען מען רעדט פון א גרויסן רבין אדער ווען דער רבי איז ווייניגער גרויס, א בארימטער אדער ווייניגער בארימט? וויפיל פון אייך ווייסן אז אין די הייפן האט מען אנגעפירט א פארצווייגטן אפאראט פון כל המינים סאציאלע, טואונגען מעשים טובים, וואס דאס האט נישט נאר געלאזן ביים אידן דעם קלאנג פון א קלוג געטליך ווארט, נאר ס'האט דעם אידן טאג ביי טאג, נאכט נאך נאכט, דערצויגן פיר און צוואנציג שעה מעת לעת, דערצויגן אים און אים געלאזן וואקסן ווי א שטיק דערהויבנקייט, איך נוץ דאס ווארט דערהויבנקייט ווייל ווען איך לעז פון דעם תניא, דארטן ווערט דאס ווארט דערמאנט כמעט אין יעדן סעיף, אין יעדן פסוק, ווייל דערהויבנקייט מיינט אויכעט פיל טיפער און פיל מער ווי מיר פארשטייען אין דעם. א קינסטלער איז דערהויבן ווען איר האט ליב קונסט און איר גייט אין א מוזעאום און איר פארליבט זיך אין א בילד, אדער איר הערט מוזיק און איר פארליבט זיך, ווערט איר דערהויבן. א מענטש וואס איז דערהויבן קען אויפטוהן וואונדער, א מענטש וואס איז דערשלאגן קען אפילו א שטרוי פון דער ערד נישט אויפהויבן. ביי מיין טאטן אין הויף, און זייט מיר מוחל וואס איך בין דא אזוי פערזענליך, ווייל אויב איך גיי אייך דערציילן וועגן לעבעדיגע חסידים, ווי חסידים האבן געלעבט, מוז איך דערציילן פון דעם וואס איך האב אליין איבערגעלעבט, וואס איך האב אליין געזען. וואס איך האב אליין דורכגעטראכט, וואס איך האב אליין באוואונדערט, נישט אינגאנצן פארשטאנען אלס קינד, חלקים-ווייז פארשטאנען, אבער שפעטער האב איך עס יא פארשטאנען. און נאך עפעס, ווען איר הערט אז מען רעדט פון רביים, צדיקים, ווי גרויס און חשוב דער רבי איז געווען אין די אויגן פון די חסידים, און ס'איז אמת, אזוי איז עס טאקע געווען, זאלט איר אויף איין רגע'לע נישט פארגעסן אז דער חסיד, איז פונקט אזוי חשוב און טייער געווען אין די אויגן פונעם רעבן, און דער רבי האט מיט זיין שטייגער פון לעבן געוויזן דעם חסיד למעשה ווי אזוי ער דארף זיך אויפפירן. אויב דער רבי איז געזעסן אויף א שטול און ס'האט זיך געעפנט די טיר און ס'איז אריינגעקומען אן אלטער איד, און דער איד איז געווען א בעל עגלה, א בעל מלאכה, א פראסטאק, האט זיך דער רבי אויפגעהויבן און געזאגט מפני שיבה תקום, פאר אן אלטן מאן דארף מען אויפשטיין. אט אט דער קורצער עפיזאד, אט אט די קורצע זעאונג וואס חסידים האבן געזען ווי דער געהייליגטער רבי האט זיך געגעבן האלב וועגס א הייב אויף און א זאג געטון מפני שיבה תקום, האבן זיי דערפון געלערנט א שטיק פשט אויף דער תורה און אויפן לעבן. און דער ארעמאן האט באקומען חשיבות אין די אויגן פון די חסידים. עס איז דא אסאך אייך צו דערציילן, פֿיר און צוואַנציק שעה אין מעת לעת וואלט אפשר אויך געווען נישט גענוג, וועל איך אייך נאר דערציילן אפאר עפיזאדן, ברענגען צו אייך אהער דעם הויף פון טשערנאבל. און טאמער וועט זיך פילן אין מיר אביסעלע גאווה, וויל איך אז איר זאלט וויסן אז איר האט אפשר נישט געמאכט קיין טעות. יעדער מענטש האט אביסעלע בארעכטיגונג פון אביסעלע גאווה, אבער די גאווה דארף זיין די גאווה מיט א וויכטיגן ענין, איך גרויס מיך נישט מיט זיך חלילה, איך גרויס מיך מיט דעם וואס איך האב געזען. דאס איז א א העכערע מין פון גאווה. איך האב געזעהן גאווה פון מיין מלמד, קודם כל א איד א חסיד, נישט קיין רבי, איינער פון מיינע ערשטע מלמדים, מען האט אים גערופן נתן דער גלוח, גלוח מיינט דער געגאלטער, דאס זאג איך פאר די פאר אפשר אפשר קיינער נישט דא וואס ווייסט נישט, אלע ווייסן, גלוח דער געגאלטער, און גערופן האט מען אים נתן דער גלוח ווייל ער האט געהאט כולי בארד. גוט, ס'איז חכמה, ס'איז א פריידיגע חכמה, אבער נישט חלילה קיין מינערונג פון דרך ארץ. נתן איז געווען א האלב מקובל און האלב מאדערנער חסיד, און געלערנט האב איך ביי אים שוין פוסקים, און דאס איז געוועזן אין די צייטן פון די מלחמה, און מיר זענען געזעסן אין קלויז און מיר האבן געלערנט, געדענק איך אפילו וואו מיר האבן געלערנט, ווייל איך קען דאס נישט פארגעסן, מיר האבן געלערנט בשר וחלב, קומט אריין די פרוי זיינע, אן אלטיטשקע, און זאָגט אים נתן, נאַ, אָט האָסטו דיר! און אױפֿן טיש לײגט זי אַװעק צװײ בריװ, און אײן בריװ איז פֿאַרשמירט מיט בלוט. דאָס האָט די מלכות דארעא, מלכותא דארעא, פֿאָניע, די גויאישע מלוכה געלאזן וויסן נתן'ען דעם חסיד אז זיינע דריי זין, מער נישט געהאט ווי דריי זין און איין טאכטער, וואס האבן יארן פארבראכט אין דער ישיבה, נאר ווייל ניקאליי האט זיך פארקריגט מיט זיינעם א צווייטן אדער א ווייטן קרוב אויך א נאר. האבן נתנ'ס דריי זין געמוזט גיין אויף דער מלחמה זיך אננעמען פאר ניקאלייען, און פארלארן אין א טרענטש זייערע לעבנס, און ניקאליי'ס א משרת א פעלדפעבל לאזט צו וויסן ווי העלדיש זיי זיינען געפאלן, איין בריוו איז געווען נישט פארענדיגט, מיט בלוט פארשמירט, און דאס איז געווען דער ענטפער אויף די דריי קרבנות, און די ווייב שטייט אים אנטקעגן און קוקט. און נתן הייבט אן ציטערן מיט דער האנט, ס'איז דא א האנט וואס ציטערט אליין, ס'איז דא א מענטש וואס ציטערט מיט דער האנט, עס ווייזט זיך אים א טרער, און ער טוט א טיפן זיפץ און זאגט, נו, וואו האלטן מיר? און מיר זענען ווייטער געגאנגען, און נאך דער פארענדיגונג פון דעם ענין, איז ער אריינגעגאנגען צום טאטן. איך בין אהין צו אים נישט נאכגעגאנגען, ווייל געפילט האב איך מיט מיין קינדער'ש הארץ אז ער איז געגאנגען צום קוואל פון אמונה, פון טרייסטונג, און ער איז נישט אהיים, אהיים איז ער שוין נישט געגאנגען, ער איז געזעסן א שעה וואס ס'איז געוועזן שוין אחר שלושים. און יעדן טאג די וואך וואס ער איז געווען ביי אונז איז מען געזעסן מ'האט געלערנט, אזוי האבן מיר געלערנט ניין שעה אין טאג גמרא און פסקים, דאס מאל האט ער אונז איינגעשפאנט מ'זאל לערנען צוועלף, ער האט געוואלט דורך די רייד פון די גרויסע חכמים און הייליגע אידן און אין זייער געבענטשטע געזעלשאפט זיך צוטולען מיט זיין גרויסן צער. און אויסהאלטן דעם עקזאמען פון א חסיד און יענעם שבת ביים ארויסנעמען די הייליגקייט פון דעם ארון קודש האט מען אים מכבד געוועזן, האט איר אים געדארפט זעהן ווי ער האט געדארפט צוטראגן דעם ספר צום שולחן, ווי ער האט עס שטילערהייט און טיף מרה שחורה'דיג אויסגעטאנצט. אבער מער קיין טרערן האב איך פון אים נישט געזען. און דעמאלט האב איך געוואוסט אכן יש אלוקים במקום הזה, אז אין פלאץ וואו עס איז דא חסידישקייט איז דא גאט. אן עפיזאד, א קורצער עפיזאד. ער לאזט זיך פארטיפן. יעדער איינער פון אונז קען עפעס דערפון נעמען. מושל'ס מאמע, דאס איז שוין א לענגערער עפיזאד. איך האב מושל'ן א שטיק צייט נישט געקאנט. געהערט דעם נאמען האב איך יא. זיין מאמע'ס נאמען געדענק איך נישט. איך געדענק נישט. אבער איר געשטאלט געדענק איך. אַ קלײניטשקע, אַ דאַרע, אַן אױסגעמאָגערטע, אַ שװאַרץ כּמעט אַזױ װי טינט. די הענט טרוקן, די הױט האָט זיך געשעלט אין ליסקעס, פֿאַר װאָס זי האָט געהאַנדלט מיט דיאָכעט, מיט סמאָלע. אױפֿן מאַרק האָט זי געהאַט א שטעלעכל, אין שטעלעכל האט זי געהאט א פאס אן איבערגעקערטע, אויפן פאס איז זענען געשטאנען כלים, איך געדענק איינע א קופערנע כלי, אז עס פלעגט דורכפארן א דארפס גוי, אן ערל, פלעגט זי אים אפמעסטן אביסעלע דיאכעט, און צווישן יאכעט און יאכעט איז זי געזעסן אויף א פניאק, און דער צאינה וראינה, דער הייליגער ספר פון מאמעס און באבעס, איז פון אירע קני נישט אראפגעקראכן. איך פלעג זי זען יעדן שבת אויפדערנאכט. זי האט באלאנגט צו דער ארמיי פון פראסטאקעס, ארעמעלייט, הארעפאשניקעס, אבער אזעלכע ערליכע אידן וואס אויפן הימל בין איך זיכער אז ווען מ'שטופט זיך צו א גרויסער הילולא רופט אויס דער מלאך צו אלע צדיקים מאכט א ווארע לאזט זיי דורך פאראויס קודם פלעג איך זי יעדן שבת אויפדערנאכט זיצן און ווארטן און מ'זאל זי אריינלאזן צום רעבן מיט א קוויטל און איר קוויטל איז שוין געווען אן אלט קוויטל דער גבאי וואס האט געשריבן די קוויטל האט שוין געוואוסט אַלע אירע קרעכצן, אַלע אירע זיפֿצן, אַלע נישט-דערציילטע, נישט-דערזאָגטע יסורים. ערשטנס, קיין פּרנסה נישטאָ. צווייטנס, קיין קלייד, קיין מלבוש אויפֿן גוף איז נישט פֿאַראַן. דריטנס, קיין קוילן צו הייצן, די רובע, די ליימיקע רובע אין דער כאַטקע איז נישטאָ. און דאס איז נישט דער עיקר, עס טוט איר וויי, עס טוט איר אזוי וויי וואס זי קען נישט גיבן די צדקה וואס זי וויל און זי דארף און זי מוז גיבן, מילא הונגעריגן אליין איז א נחת אויב מ'גלויבט אין גאט, אבער נישט קענען דערלאנגען א פרוטה צו אן ארעמאן דאס איז אן אומגליק, איז אין קוויטל האט זי שטענדיג געבעטן פאר צדקה, פאר פרוטות אין קעשענע צו קענען טיילן. ווייטער איז געווען א בקשה אז אלע ארעמע כלות זאלן זיין געבענטשט מיט איר מי מיט איר הארעוואניע, ווייל זי פלעגט טאג און נאכט זאמלען און זאמלען און זאמלען אויף א קלייד, אויף וועש, אויף א שוך, אויף א היטל פאר אן ארעמער כלה, און אמאל פאר אן ארעמען חתן. איז אלע ארעמע כלות אין שטאט, און אמאל ארעמע חתנים, האבן זי גערופן אונזער מאמע, אבער באזונדערס איז זי געווען משה'לעס מאמע. זי איז געווען אן אלמנה, און משה'לע איז געווען דאס איינציגע קינד ביי איר, און משה'לע איז געווען א נחת, א ברכה פון הימל. מען האט דערציילט ווען איך בין געווען א קינד, איידער איך האב משה'לען געזען, אז משה'לע האט א התמדה, א גלוסטונג צום לערנען וואס מען האט שוין לאנג לאנג ביי אידישע קינדער נישט געזעהן, ער איז שוין דורכגעגאנגען צוויי אדער דריי מאל ש"ס און פוסקים, ער האט שוין צוויי דריי מאל געדארפט נעמען סמיכה, אבער אז ס'איז געקומען צו סמיכה האט ער זיך דערשראקן און ער האט פארגעסן. היינט אין אונזער מאדערנעם טראכטן וואלט מען אפשר ארויסגעזוכט און געפונען אז אמנעזיע האט אים א קוש געטאן אין מח, אבער אין יענע יארן האט מען נישט געוואוסט דערפון, און אפשר איז דאס נישט געווען דאס, אפשר האט אים געפעלט א טראפעלע צוטרוי, צוטרוי צו זיך, גלויבן אין גאט האט ער געהאט, גלויבן אין רעבן האט ער געהאט, נאר גלויבן אין זיך האט ער נישט געהאט, אז ער פלעגט קומען צו סמיכה און דער גרויסער ליפא דער גאון מיט די דריי פאר ברילן. מיט דער שפּיציקער לאַנגער באָרד און מיט דעם גרױסן געקנײטשטן שטערן און מיט די טיפֿע טונקעלע אױגן און מיט דער פֿײַנער, פֿײַנער סאַמעטענער יאַרמלקע אױפֿן קאָפּ, אַז ער האָט אױפֿגעעפֿנט די מסכתּא און געזאָגט, נו, װוּ האַלטן מיר? אָדער, נו, װאָס מײנסטו, װעגן אַ דעם און אַ דעם און שאלה האָט געקענט זײַן פּרחה נשמתו? האָט ער זיך דערשראָקן, צװײ, דרײַ מאָל געהאַלטן בײַ סמיכה און ער האָט נישט געקאָנט, איז די מאַמע געװען צעבראָכן זיבן מאָל זיבן. דער גאַנצער לעבן אירער האָט געמיינט משהלע. צדקות האָט געמיינט משהלע. חסידישקייט האָט געמיינט משהלע. וואָס וועט זיין ווייטער? דאָרטן איז געקומען דער אומעטיקסטער קרעכץ אירער ווען זי איז געשטאַנען פאַרן רעבן. און פאַרן רעבן איז זי נישט געשטאַנען נאָענט ביים טיש, נאָר ביי דער טיר, און דער גבאי האָט דערלאַנגט דעם קוויטל, און דער טאַטע האָט געקענט משהלע, דער רבי, לאָמיר זאָגן, האָט געקענט משהלע, און דעם רעבן האָט עס אויך וויי געטאָן. ווייל אז דעם רעבן האט עס וויי געטוהן האט עס וויי געטוהן אלע חסידים, און אלע חסידים פון שטאט האבן געהאט אויף די ליפן משהלע וואס טוט מען מיט משהלע, ווייל משהלע'ס גורל איז געווען דער גורל פון יעדן חסיד און יעדע חסידה, ווייל אויב חלילה משהלע פאלט דורך איז דורך געפאלן א שטאט מיט חסידים, אויב משהלע וועט ווערן אם ירצה השם מורה הוראה בישראל וועט גאנץ שטאט ווערן מורה הוראה בישראל, מורה הוראה. טא וואס טוט מען? האט דער טאטע אריינגערופן חסידים, איך געדענק זיי נאך, שלמה דער מקובל און יאנקעלע מעזשיבוזשער, אידן, קאזאקן, באוואפנטע מיט שפיזן און מיט שווערדן, ביי דעם איז די שפיז געווען א טיפע קענטשאפט אין יורה דעה, ביים צווייטן איז די שווערד געוועזן א טיפע חכמה פון אידיש לעבן, אידן, פערזענליכקייטן. על כל פנים, מען האט זיי געהייסן פארן מיט משה'לען געהייסן פארן מיט משה'לען קיין סאווראן, און אין סאווראן איז געזעסן א גאון, און דער גאון האט געקענט גיבן סמיכה, אבער דער גאון וועט אפשר נישט אזוי איבערשרעקן משה'לען, און ביי ליפען האט מען געפרעגט היתכן ר' ליפע וואס שרעקט איר אזוי איבער, און ליפע האט אפיר געקוקט און זיך געבעטן ביי אייך, גלויבט אים, ער שרעקט אייך נישט איבער, עס איז אזא מין שטערן, עס איז אזא מין פנים, אבער אין הארצן וויל ער קיינעם ניט איבערשרעקן, און וויפל ער האט געהאט יסורים דערפון, דער גאון, מען האט אוועקגעפירט מוישעלען און די גאנצע שטאט מיט חסידים האט געווארט אז מוישעלע זאל קומען, און דערוויילע אויפן מארק האט מען זיך דערוואוסט איז דער גאנצער מארק, און דער מארק איז באשטאנען פון צווייערליי חלקים, א חלק חסידישע אידן און א חלק ניט חסידישע אידן, אבער מען האט דערציילט אז ווען משה'לעס מאמע איז דורכגעגאנגען דורכן מארק האבן אפילו פארגרעבטע אידן געהאלטן ס'מויל און חלילה קיין שלעכטס קיין בייז ווארט נישט ארויסגערעדט. ווייל איר פרעסטיזש איז געווען אזוי הויך ווי דער פרעסטיזש פון שרה בת טובים אין עזרת נשים פון אן אלטער שול, ווייל אין איר כאטקעלע, אין איר קעלער שטיבל, האט מען זיך פארזאמלט נאכט איין און נאכט אויס, און אינעם קאלטן חדר'ל האט זי געלערנט מיט פרויען, מארק פרויען, ווי אזוי זיי זאלן איר בייהילפיג זיין אין דער גרויסער מצוה פון הכנסת כלה, זי האט אין זיי איינגעפלאנצט אזא מין פלעמעלע. דאס פלעמל האט געוואקסן און געוואקסן, און זיי האבן געפונען אז עס איז דא פאר עפעס צו לעבן, אז חסידישקייט מיינט נישט סתם א טעלער מיט יויך, עס מיינט נישט סתם א סידור, עס איז העכער פון א סידור. און גאט האט געהאלפן, איך געדענק דעם שבת'דיגן ערב, דעם ערב שבת איז איבערן שטאט זיך צוגאנגען א קלאנג, מוישעלע איז דא, און שלום טערנקובער איז דא, יאנקעלע מעזשביזשער איז דא, און א סמיכה איז ברוך השם אויך דא. זאלט איר געווען זען וואלט איר פארשטאנען וואס עס מיינט א חסידישער הויף, מילא וואס אידן קריגן סמיכה, די גאנצע גרויסע שול אדער דער בית מדרש וואס איז שוין דעמאלט אלט געווען מערער ווי הונדערט פֿופֿציק הונדערט און זעכציק יאר, האט זיך אנגעצונדן אין לאמפן און אין לעמפעלעך און אין ליכט, און מאטל דער גלעזער, מיר נאך רעדן וועגן אים שפעטער, א הויכער דארער איד, א שטיק למד וואו'ניק, וואס איך האלט אים שטענדיג פאר מיינע אויגן, איז געגאנגען פון לאמפ צו לאמפ און אים אנגעצונדן, און מיט יעדן פלעמעלע וואס האט זיך אנגעכאפט, איז ביי מאטל'ן אין די אויגן אויפגעגאנגען א זון פון אזא נחת, וואס מען קען דאס נישט אויסלייגן מיט א פשוטע פען. און דער גרויסער חזן פון בית מדרש איז געקומען, יאסעלע טאלנער, און ער האט געבראכט א ספעציעלן ניגון לכבוד משה'לע, און מען האט געשיקט אנטקעגן ברענגען דער מאמע פאר קבלת שבת, ברענגען די מאמע אין שול אריין, זאלט איר געווען זען ווער עס איז איר געגאנגען מקבל פנים זיין. די שענסטע אידן, לומדים און חסידים, וואס א חסיד, אפילו א חסיד, היט זיך פארן דין נישט אדורכצוגיין זייער נאענט לעבן צווישן צוויי ווייבער, איז מען געגאנגען אנטקעגן ברענגען אין שול אריין אין בית מדרש מוישעלע'ס מאמען, מען האט זי געפירט אט די קליינינקע צווישן זיך צווישן די צוויי, און אנדערע צוויי אידן זענען געגאנגען ברענגען מוישעלע. און ביי דער טיר האָבן זיי זיך באַגעגנט. איך געדענק אַפֿילו, ווי אַזוי די זון, די פֿאַרגייענדיקע זון, אין יענעם ווינטערדיקן ערבֿ-שבת, האָט זיך אויך געפֿרייט אין די גלעזערנע שויבן פֿונעם בית-מדרש, כּל-המינים צויבער-קאָלירן. און אַז מ'האָט געעפֿנט די דעמבענע טיר, האָט דער ווינט די זאַווערוכע געגעבן אַ בלאָז אַרײַן, שלום-עליכם, אייך ייִדן! מוישעלעס מאַמע קומט! מוישעלע איז דאָ! און ביי דער טיר האָט מוישעלע געגעבן אַ הויב אויף די קליינינשקע דאַרינשקע מאַמע, און ער האָט געגעבן אַ געשריי, תנו כבוד לתורה! גיט אָפּ כבוד דער תורה! צענדליגער דורות פון חכמים האָבן אויף זייערע וואונדערליכע הענט, בלויע, בלויע הענט, הימל, הימל בלויע הענט, געטראָגן די קליינע מאַמע פֿון דעם יויך-שטעלעכל, און דער גאַנצער בית-מדרש, קינד און קייט, האָבן זיך אויפֿגעשטעלט, געמאַכט אַ וואַרע, און ער האָט זי געטראָגן צום עזרת-נשים, און בײַם עזרת-נשים האָט מען אַוועקגעשטעלט לעבן דער רביצן אַ שטול פֿאַר איר, און אים אַליין האָט מען צוגעפֿירט צום אָרון-קודש. און ער האט אריינגעלייגט דעם קאפ אין ארון קודש, און איך קען גלויבן אז ער האט כל ימי חייו נישט געוויינט, דאס איז געווען דאס ערשטע מאל און דאס לעצטע מאל וואס ער האט געוויינט, אבער נישט ער האט געוויינט, מיט אים האט געוויינט די שכינה פון דורות פארגאנגענע און דורות וואס וועלן קומען, ס'איז דאס פינטעלע וואס האט אונז געווארעמט און וועט אונז אייביג ווארעמען. איז דאך גוט. א מענטש קען טון נאר אזויפיל וויפיל ער קען, מער וויפיל ער קען קען ער נישט, ווייל דארטן הייבט זיך אן דער רבונו של עולם. ער הייבט זיך אן פריער, אבער דארטן דערפילט דער מענטש אז דער רבונו של עולם הייבט זיך אן. זענען געקומען פאגראמען, זענען אומגעקומען קהילות, האט מען געהערט יללות פון אידן און תפילות, רחמנא לצלן און שוואכע מוחות האבן פארלארן דעם חיזוק און זיי זענען משוגע געווארן, גלויביקע האבן ווייטער געגלויבט, האלבע משוגעים זענען ארומגעלאפן און געשריגן משיח קומט, אמת, פאקט. און מוישעלע איז שוין דעמאלסט געווען רב אין קיעוו, עס איז דא א ספר פון אים, א ספר אויף הלכה, און מוישעלע איז שוין דעמאלסט געווען רב אין קיעוו. און די מאַמע איז נאָך קלענער געװאָרן, נאָך קלענער געװאָרן, װײַל אַז מע דאַרף אַרױפֿקומען צוריק אין הימל אַרײַן, צו גאָט, דאַרף מען נאָך קלענער און שװאַכער װערן, מע דאַרף קומען צום שורש פֿון אָנהײב, כּדי מע זאָל קענען זוכה זײַן צו דער שכינה פֿון אין-סוף, פֿון אומענדלעכקײט. אָבער אין איר קלענער װערן און אַלטער װערן איז די גבֿורה פֿון איר געהײליקטן האַרץ געווארן נאך שטארקער און זעהבאר, אלע האבן דאס געזען. איר ברענגען די ליכט צו און ביי אונז האט מען אנגעצינדן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק ליכט יעדן ערב שבת, און פון דעמאלט אן איז דאס געוועזן, דאס זענען געווען די ליכט פונעם מארק, די מארק אידן, די פראסטאקעס, האבן געוואלט דעם די מרה שחורה פון דעם מארק אפווישן. מיט דעם זײַדענעם אָטעם, מיט דעם זײַדענעם הױך פֿון שבתדיקע ליכט. אין אַ שבתדיקן ליכטל איז נישט נאָר דאָ פֿאַראַן פֿײַער, עס איז אױך פֿאַראַן הױך, אָ, אַ מין טױ, אַזאַ זאַך, װאָס איר קענט מיט די פֿינגער נישט אָנטאַפּן, אָבער מיט די פֿינגער פֿון דער נשמה קענט איר דאָס אָנטאַפּן. איז געקומען א ידיעה אז משה'לען האט געטראפן א שווערד, ער איז שוין געוועזן א טאטע פון צוויי קינדער, און די שווערד האט פארטיליגט די צוויי קינדער, די מאמע זייערע און משה'לען, אבער איידער ער איז געשטארבן האט ער געלאזן א בריוו און ער האט דעם בריוו שוין נישט געקענט פארענדיגן, אין דעם זעלבן טאג איז ער אויסגעגאנגען, און אין דעם בריוו האט ער געבעטן, מאמע, גיי אין שול און דאנק דעם רבונו של עולם פאר דעם גרויסן חסד וואס ער האט מיר צוגעטיילט אז איך זאל קענען הייליגן זיין נאמען. ער האט נאך עפעס אנגעהויבן, איז עס נישט קיין אויסטראכטעניש, עס איז פארשריבן ביי אונז אין דער טשערנאבעלער בית מדרש, אין דעם טשערנאבעלער בית מדרש פנקס. און מיר האבן זיך דערוואוסט דערפון ווייל דער בריוו איז געקומען אין שול, נישט צו איר, מיט א שליח. מען איז איר געגאנגען זאגן, האט איר געדארפט זען די אידן וואס זענען געגאנגען איר זאגן די בשורה טובה, די געהויבנסטע, די שענסטע אידן פון בית מדרש. מען האט זי געבראכט אין שול אריין. און דאס איז געוועזן מוצאי שבת, דער בריוו איז געקומען געדענק איך נישט דאנערשטאג אדער פרייטאג, מען האט געהאט א ישוב הדעת, צי פאר שבת צי נאך שבת, איז מען געגאנגען צו איר אהיים אין דעם שטיבל, און זי איז געקומען צוריק מיט זיי, און ביים טיש, ביים לאנגן טיש איז מען שוין געזעסן ביי דער מלוה מלכה, דער רבי איז געזעסן אין שפיץ פון טיש, ארום טיש צענדליגער און צענדליגער אידן. האט זיך געעפנט די טיר, זי איז אריינגעגאנגען אין דער טיר, זי האט זיך קוים קוים אויסגעצויגן, קוים קוים געקאנט דערלאנגען צו דער ווארעמקייט פון דער מזוזה אויפן ביישטידל, זי האט געהאלטן די האנט א לאנגע צייט, און איך גלויב באמונה שלימה אז דאס ווארט שדי האט געקושט איר האנט, און ווייטער האט זי נישט געקאנט גיין, זי האט געקוקט צום רעבן. און דער רבי האט איר א זאג געטוהן ביים נאמען, ווייל איך געדענק נישט דעם נאמען, געדענקסטו ווי דו האסט געטאנצט, ווי משה'לע האט געטאנצט ווען מ'האט אים געבראכט מיט דער סמיכה? מער נישט. האט זי פון דעם פון דער טיר פון איין עק בית מדרש צום שפיץ צום עק פון דער פון דעם טיש ביים צווייטן עק בית מדרש האט זי אויסגעטאנצט דעם טאַנץ, װאָס קײנמאָל האָבן נאָך אַזאַ טאַנץ קײן נאָטן ניט פֿאַרשריבן און קײן כּלים פֿון זמירה האָבן עס נישט געזונגען, װערט עס אױסגעטאַנצט, װי ס'טאַנצט אין דעם דמיון אַ מאַמע, אַ מאַמע, װאָס זאָל אפֿשר געהאַט דעם כּוח צו זײַן די מאַמע פֿון רחל די מאַמע. וואו זי האט, וואו עס ליגט דער קוואל פון וואנעט זי האט דעם כח געטרונקען מיט פולע זשמעניעס, ווייס מען. דער קוואל שטייט נעבן א בארג, און דער בארג שטייט נעבן א שטענדער, און איבערן שטענדער שטייט אנגעבויגן דער צדיק, און מיט זיין לעבן ווייזט ער ווי אזוי מען דארף דינען גאט, נישט נאר ווען עס איז גוט,

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.